מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ראש השנה דף י"ב עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האבן מיר געהאט א מחלוקת ווען איז די וועלט באשאפן געווארן. ר' אליעזר זאגט בתשרי נברא העולם. ר' יהושע זאגט ניין בניסן נברא העולם. איז די גמרא האט יעצט געהאט געברענגט לגבי די מבול. ווען די וועלט איז באשאפן, איז בעצם לפי דעם טוישט זיך ווען דער מבול איז געקומען אויפן וועלט. דאס הייסט אזוי, די תורה זאגט אונז, דער מבול האט אנגעהויבן בחודש השני. און די שאלה איז וואס מיינט דער חודש השני? איז חודש השני אז איך צייל ניסן אייר, פשט ס'איז געווען אין אייר, און אזוי האט רבי יהושע געהאלטן, אדער זאג איך ניין, ס'איז תשרי חשוון, אזוי האט רבי אליעזר געהאלטן. און דאס האב מיר שוין אויסגערעכנט פריער, אויפן פריערדיגן עמוד ווי אזוי מ'רעכנט עס אויס, צו פון תשרי נברא העולם, פאר דעם זאג איך דער גאנצער מבול האט זיך אנגעהויבן אין חשוון, אדער ניין בניסן נברא העולם, פאר דעם דער גאנצער מבול האט זיך אנגעהויבן אין אייר. איז די גמרא דערציילט, אז וויבאלד מתוך ששינו מעשיהם, וויבאלד זיי האבן דאך געמאכט אזעלכע עבירות, ששינו מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, האט דער אייבערשטער משנה געווען די גאנצע מעשה בראשית, און והעלה מזל כימה ביום, האט ער אויפגענומען די מזל כימה, וואס דאס איז עפעס א קאלעקשאן פון סטארס וואס ליגן אין די מזל טלה אין חודש ניסן, און האט דאס ארויפגענומען, ונטל שני כוכבים, האט ער אוועקגענומען פון דארטן צוויי שטערן, והביא מבול לעולם, און דורך דעם האט ער געברענגט א מבול אויפן וועלט. איז מיט דעם לאמיר אנהייבן די פערדע שורה פון אויבן, זאגט די גמרא אזוי. בשלמא לרבי יהושע, היינו דכתיב שני. לפי רבי יהושע פארשטיי איך זייער גוט. די תורה זאגט אונז דער מבול האט אנגעהויבן בחודש השני. וואס מיינט בחודש השני? חודש אייר. פשוט, חודש ניסן איז דער ערשטער חודש. אזוי ווי דער פסוק זאגט אונז אסאך שפעטער, החודש הזה לכם ראש חדשים, ניסן איז דער ערשטער, פארשטיי איך אז אייר דער צווייטער. איז ווען די תורה רופט עס אן בחודש השני, פארשטיי איך עס זייער גוט. אבער אלא לר' אליעזר מאי שני, לפי ר' אליעזר, וואס ער האט געהאלטן אז די גאנצע מבול האט זיך אנגעהויבן מיט חשוון. פרעג איך דיך, זעסט אמאל אזא זאך אז חשוון זאל אנגערופן ווערן חודש השני? דאס זעט מען נערגעץ נישט אין די תורה. איז ווען די תורה זאגט אונז בחודש השני, לכאורה דאס א ראיה אז ס'מיינט טאקע חודש אייר, און נישט חודש חשוון, ווייל צו זאגן אז חשוון איז דער צווייטער חודש, דאס זעט מען נערגעץ נישט. איז זאגט די גמרא אזוי, ניין, מאי שני זאלסטו וויסן, די חודש השני וואס איך מיין צו זאגן איז שני לדין, איך מיין נישט צו זאגן טאקע אז ס'איז שני, צו זאגן אז דאס ווערט אנגערופן דעם צווייטן חודש, ווייל ביסט גערעכט, אפילו איך זאל זאגן בתשרי נברא העולם, און אפילו איך זאל זאגן זאלסטו וויסן אז תשרי דעמאלס הייבט זיך אן א נייע יאר, אבער צו רופן חשוון חודש השני דאס גייט נישט, נאר וואס מיינט עס צו זאגן שני לדין? אז דאס איז געווען דעם צווייטן טאג, דער צווייטן חודש פון ווען דער אייבערשטער האט מחליט געווען אז ער גייט ברענגען דעם מבול, בתשרי איז דאך דן די גאנצע וועלט, איז אויף תשרי האט דער אייבערשטער אפגעמאכט און זאגן יעצט גיי איך מחליט זיין און איך גיי ברענגען דעם מבול אויפן וועלט, און חשוון איז געווען דעם צווייטן חודש פון ווען דער אייבערשטער האט דאס מחליט געווען. אבער ביסט גערעכט צו רופן חודש חשוון חודש השני, דאס זעג איך נערגעץ נישט. און זאגט די גמרא בשלמא לרבי יהושע היינו דשינה, זאגט די גמרא איין מינוט, לאמיר דא פארשטייען א מינוט וואס איז געשען, אונז האבן דערציילט אז ס'איז געווען מתוך ששינו מעשיהם, דורך דעם וואס זיי האבן משנה געווען זייער מעשים, איז שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית. און וואס האט ער געטון, והעלה מזל כימה ביום, ער האט ארויפגעברענגט די מזל כימה ביום, איז אזוי מיט דאס מזל געווען געווען אזוי, אז לפי אים, לפי רבי יהושע אז מען קוקט אן די מזלות, האט מען געזאגט ס'איז דא א מזל וואס איז עולה, דאס הייסט די גאנצע נאכט איז ער געווען אונטער די וועלט כאילו, און ס'איז דא א מזל וואס איז שוקע, די מזלות וואס זענען געווען דורכן נאכט אויפן וועלט און יעצט גייען זיי ארויס פון די וועלט, דאס א מזל פון עולה, דער האט א השפעה אויפן וועלט, ס'איז דא די מזלות וואס זענען שוקע, זיי האבן נישט קיין מזל, זיי האבן נישט קיין השפעה אויפן וועלט, איז פאר דעם פארשטיי איך זייער גוט זאגט די גמרא בשלמא לרבי יהושע היינו דשינה פארשטיי איך זייער גוט פארוואס די אייבערשטער האט געדארפט משנה זיין פארוואס ווייל דער מזל פון כימה ליגט דאך אין חודש ניסן און די גאנצע מעשה פון די מבול איז דאך געווען חודש אייר דאס הייסט די ניסן די טלה וואס אינעווייניג ליגט כימה איז בעצם געווען אויף יענע צייט א מזל וואס איז געווען שוקע און אויב ס'איז שוקע האט'ס נישט קיין השפעה אויפן וועלט האט דער אייבישטער געדארפט נעמען די כוכבים דארטן, האט דער אייבישטער געדארפט נעמען די גאנצע כימה, עס צוריק אריינברענגען אין א מצב זאל זיין עולה, כדי עס זאל האבן א השפעה אויפן וועלט. פארשטיי איך זייער גוט וואס די גמרא זאגט אונז, מתוך ששינו מעשיהם, שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית. וואס הייסט אזוי, דעם אוועקנעמען די צוויי שטערן, אקעי ממה נפשך, נו, דאס האבן מיר שוין געהערט. אבער דער אייבערשטער זאל נעמען די מזל פון א מצב פון יורד זיין, דאס הייסט אז ס'איז שוקע, ס'האט נישט קיין השפעה, און עס אריינברענגען צו א מצב וואס זאל זיין עולה, דאס איז א חידוש, און דאס איז די ווארט וואס די גמרא זאגט אונז מתוך ששינו מעשיהם. אבער פרעג איך דיך ווייטער, אלא לרבי אליעזר מאי שינה, לפי רבי אליעזר וואלט די מצב דאך געווען, ער זאגט אז די גאנצע מבול איז געשען אין חשוון, אויב אזוי מען קוקט אן די מזלות, זעהט מען דאך ממילא אז די גאנצע חודש ניסן איז ממילא אין א מצב פון עולה, אויב אזוי האט ער דאך א השפעה אויפן וועלט. אויב האט ער א השפעה אויפן וועלט, אויב אזוי פרעג איך דיר, וואס זאגט מתוך ששינו מעשיהם שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, וואס די חידוש דא? אלא לרבי אליעזר מאי שינה? און דאס צו זאגן אז סתם די שטערן דאס האט אוועק גענומען, נישט דאס איז געווען די חידוש אויך נישט פריער ווען מען גערעדט פון רבי שיע, ווייל דאס איז אקעי, אבער די שינה מעשה בראשית, לפי רבי שיע פארשטיי איך האט ער געדארפט רוקן פון א מצב פון יורד פון שקיעה צו עולה זיין, אבער לפי רבי אליעזר איז ער דאך ממילא עולה, אויב אזוי וואס די שינה מעשה בראשית?

וברותחין נידונו, איז דער אייבערשטער געטוישט די מעשה בראשית, אנשטאט די רעגן זאל אראפקומען פשוט, וואס דאס אליינס איז א מורא'דיגע זאך, אבער ס'וואלט געווען נארמאלע רעגן קאלטערהייט, האט דער אייבערשטער גענומען דעם רעגן און האט עס געמאכט רותחין, האט עס געמאכט גאר הייס. דאס איז פשט אין די גמרא ווען די גמרא זאגט מתוך ששינו מעשיהם שינה הקדוש ברוך הוא עליהם מעשה בראשית, און איך וועל דיר ברענגען א ראיה, כתיב הכא וישכו המים, ביי אונז אין פסוק שטייט אז ביים סוף אז וישכו המים. וואס מיינט וישכו המים זאג איך דיר איז אין פסוק שטייט וכתיב התם וחמת המלך שככה דארט נאכדעם וואס מ'האט געהאנגען המן שטייט אין פסוק וחמת המלך שככה דעם צארן פונעם קעניג האט זיך אפגעקילט זעה איך דארט שככה איז די זעלבע זאך וישכו המים דאס הייסט לכתחילה די וואסער איז געווען הייס און יעצט איז געווארן א מצב פון וישכו המים די וואסער האט זיך אפגעקילט. תנו רבנן, חכמי ישראל מונין למבול כר' אליעזר, די חכמי ישראל האבן געזאגט, ווילסט אויסרעכענען חיי נח, ווילסט אויסרעכענען דעם מבול, זאלסטו וויסן דארף איך גיין אזוי ווי ר' אליעזר, אז בתשרי נברא העולם, און איך דארף ציילן אלעס פון תשרי. אויב איז אזוי די מבול איז געווען אין חשוון, ווילסט אויסרעכענען נח'ס לעבן, אלעס דארפסטו גיין פון תשרי. נישט אז מיר האלטן בתשרי נברא העולם, דאס נישט. אבער דעם חשבון, ווען די תורה רעדט פון דעיטס, זאלסטו וויסן דארף איך גיין אזוי ווי רבי לעזער אז פון תשרי. אבער ולתקופה כרבי שיע. ווען מען רעדט פון די תקופות, דא גיי איך אזוי ווי רבי שיע. און לאמער'ס אביסל בעסער מסביר זיין. וואס זענען די תקופות? ווי אונז קענען מיר, איז דא די פיר סיזענס, דעם זומער, ווינטער, אוטעם, ספרינג. ווי אין די תורה ווערט עס אנגערופן תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי מיט תקופת טבת. וואס דאס זענען די פיר תקופות וואס דאס קומט אויס דורך דעם וואס די וועלט פארט ארום די זון איין מאל א יאר, ס'נעמט דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג מיט זעקס שעה פאר די וועלט ארום צו פארן, און לפי די פאזישן ווי די וועלט שטייט קעגן איבער די זון מאכט דאס די פארשידענע תקופות. יעצט איינמאל וואס מיר ווייסן אז ס'נעמט דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג מיט זעקס שעה ארום צו פארן, קען איך אויסרעכענען ווי לאנג איז יעדע סיזאן, ווי לאנג איז יעדע תקופה, האב איך דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק מיט זעקס שעה און איך דיווייד דאס פון פֿיר, קום איך אן זאלסטו וויסן אז יעדע תקופה איז איין און נײַנציק טעג מיט זיבן א האלב שעה. דאס הייסט, אז דו שטייסט לאמיר זאגן אין תקופת ניסן, און דו לייגסט צו איין און נײַנציק טעג וואס דאס איז דרײַצן וואכן, מיט נאך זיבן א האלב שעה, קום איך אן צו תקופת תמוז. ווייטער צייל איך ווייטער איין און נײַנציק טעג מיט נאך זיבן און א האלב שעה, קום איך אן צו תקופת תשרי, לייג איך נאכאמאל צו איין און נײַנציק טעג, זיבן און א האלב שעה, קום איך אן צו תקופת טבת, און אזוי פארט די וועלט ארום די זון איינמאל א יאר. איז יעצט, איינמאל וואס איך ווייס ווען די ערשטע תקופה איז געווען, ווען איך ווייס ווען תקופת ניסן איז געווען, קען איך ווייטער אויסרעכענען אלע תקופות פאר א גאנץ לעבן. דאס הייסט איך מוז נאר וויסן ווען די ערשטע מאל איז געווען א תקופה, איינמאל וואס איך האב דאס קען איך עס אלעס ווייטער אויסרעכענען. יעצט בכלל למאי נפקא מינה, א תקופה אזוי א תקופה אזוי וואס גייט מיך אן? תירוץ איז פשוט, ערשטנס דארף מען וויסן, פסח דארף זיין אין תקופת ניסן, איז אמאל מאכט זיך איז א תקופת טבת קומט נאך אריין ביזן פסח, מוז איך מאכן א עיבור יאר. ווען זאג איך ותן טל ומטר? ווען מאך איך ברכת החמה? איז די תקופה ס'איז זייער וויכטיג, איז פארדעם זאגט די גמרא זאלסטו וויסן לגבי תקופות כרבי יהושע, לגבי אויסרעכנען די תקופות זאג איך בניסן נברא העולם, און פארדעם אז איך ווייס ווען די וועלט איז באשאפן געווארן, ווייס איך דאך ווען די ערשטע תקופה איז געווען, אז איך ווייס ווען די ערשטע תקופה איז געווען קען איך יעצט אויסרעכנען אלע תקופות פאר א גאנץ לעבן, איז אויב זאג איך יעצט בניסן נברא העולם, פשט איז אז די מזלות, פשט איז די גאנצע מאורות, אז דער אייבערשטער האט אנגעהויבן די גאנצע סיסטעם זאל אנהייבן אין ניסן, ווייס איך זייער גוט, ס'איז געווען זעקס אזייגער, אור ליום רביעי, דאס הייסט דינסטאג זעקס אזייגער ביינאכט, דעמאלס האט זיך אנגעהויבן פארן די גאנצע סיסטעם. איז איינמאל אז איך ווייס בניסן נברא העולם, דאס הייסט אז דינסטאג זעקס אזייגער ביינאכט האט זיך אנגעהויבן צו פארן די גאנצע סיסטעם, קען איך עס אויסרעכענען אלע תקופות פאר א גאנץ לעבן. איז לאמיר מאכן דעם חשבון. איז אז איך ווייס אז די ערשטע תקופה איז געווען אין ניסן, איז געווען זעקס אזייגער, לאמיר יעצט צולייגן איין און נײַנציק טעג מיט נאך זיבן א האלב שעה, ווייס איך יעצט די תקופת תמוז. איז לאמיר עס מאכן דעם חשבון, ניסן זעקס אזייגער, לייג איך צו צו זעקס אזייגער נאך זיבן א האלב שעה, ווייל די איין און ניינציג טעג איז פונקטליך דרייצן וואכן, סאו דאס טוישט מיר גארנישט, האב איך פונקטליך דרייצן וואכן מיט נאך זיבן א האלב שעה, קום איך אן צו איינס דרייסיג נאכמיטאג, איז ווייטער גיי איך ווייטער פון איינס דרייסיג, איך וויל וויסן ווען די נעקסטע תקופה איז, לייג איך צו נאכמאל זיבן א האלב שעה, קום איך אן צו ניין אזייגער. ווייטער אין תשרי שטיי איך, איך וויל וויסן ווען די נעקסטע תקופה איז, לייג איך צו נאכאמאל זיבן א האלב שעה, קום איך אן צו פיר דרייסיג. אזוי האב איך יעצט א גאנצע יאר און איך ווייס פונקטליך ווען תקופת ניסן איז, ווען תקופת תמוז איז, ווען תקופת תשרי איז, ווען תקופת טבת איז. יעצט ווילסטו אויסרעכענען ווען די נעקסטע ניסן איז? איז ווייטער לייג צו נאך זיבן א האלב שעה. אויף דעם זאגט רש"י קענסטו מאכן א פשוט'ן חשבון, אז איך ווייס קלאר אז די יאר איז דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג מיט זעקס שעה, איז לאמיר מאכן דעם חשבון, דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק איז פונקטליך צוויי און פֿופֿציק וואכן, אבער מיט איין טאג איבריג. איז האב איך איין טאג איבריג, מיט נאך זעקס שעה, איין טאג איז פֿיר און צוואַנציק שעה, דאס הייסט אין טאטאל האב איך דרײַסיק שעה איבריג. איז אז דו ווילסט מאכן יעצט דעם חשבון, איך שטיי יעצט אין ניסן, און דו ווילסט וויסן ווען איז קומענדיגע יאר אין ניסן די נעקסטע תקופה, איז גיי לייג צו דרייסיג שעה, דרייסיג שעה איז איין טאג ווייס איך אז ס'איז געווען דינסטאג וועט עס צו מיטוואך, אז יעצט איז געווען זעקס אזייגער גיי איך צולייגן נאך זעקס שעה קום איך אן צו צוועלף אזייגער, דאס הייסט די תקופות ניסן איז אייביג אדער צוועלעווע אדער זעקסע אדער זעקסע אדער צוועלעווע, אבער מער ווי דאס קען זיך עס נישט טוישן ווייל ס'איז אייביג נאך זעקס שעה מער. איז דאס וואס די גמרא זאגט די לתקופות, דא גיי איך כרבי יהושע, איך זאג בניסן נברא העולם, און פאר דעם רעכן איך אויס אז דו ווייסט ניסן זעקס אזייגער, דאס הייסט דינסטאג נאכט האט זיך אנגעהויבן די גאנצע סיסטעם אנצופארן, יעצט קען איך מאכן א חשבון אז דו ווילסט ווייטער גיין אויסרעכנען. מה שאין כן אויב גיי איך אזוי ווי רבי אליעזר, און איך זאג בתשרי נברא העולם, קומט דאך אויס אז דינסטאג נאכט, ווייטער זעקס אזייגער, אבער תשרי האט זיך אנגעהויבן, דאס הייסט ער הייבט אן צוויי תקופות שפעטער, איז ער אייביג מיט פֿופֿצן שעה אנדערש ווי ר' אליעזר, ווי ר' יהושע איז פאר דעם זאגט די גמרא זאלסטו וויסן אז דו גייסט אויסרעכענען לתקופות, גייט מען נישט אזוי ווי ר' אליעזר, ווייל ביי אים האסטו א חילוק מיט פֿופֿצן שעה, ווייל ער זאגט דאך אז ס'האט אנגעהויבן ערשט אין תשרי צו פארן, און דעמאלס הייב איך אן צו ציילן תשרי זעקס אזייגער, לייג איך צו נאכאמאל זיבן אהאלב שעה, קום איך צו איינס דרייסיג, נאכאמאל איין אהאלב, נאך זיבן אהאלב שעה, קום איך אן צו ניין אזייגער, איז פאר דעם אויף דעם זאגט די גמרא זאלסטו וויסן ולתקופה דא גיי איך אזוי ווי רבי יהושע. אבער חכמי אומות העולם זיי האבן אנדערש געציילט, מונים אף למבול כרבי יהושע, זיי האבן געציילט פאר די מבול, זיי האבן אויך געציילט אזוי ווי רבי יהושע, דאס הייסט נישט נאר לגבי די תקופות האבן זיי געזאגט אז בניסן נברא העולם, נאר זאלסטו וויסן אלע חשבונות, אז דו ווילסט וויסן חיי נח, דארפסטו גיין פון ניסן, אז דו ווילסט גיין לגבי די מבול, דארפסטו אויך גיין פון ניסן, און דאס איז געווען א מחלוקת צו גיי איך פאר יעדע זאך צו פון ניסן אדער ניין ווי חכמי ישראל האבן געזאגט לגבי די מבול לגבי חיי נח גיי איך פון תשרי לגבי די תקופות דא גיי איך טאקע יא פון ניסן איז געשטאנען אין די משנה ולירקות זאלסטו וויסן אז ראש השנה פאר ירקות איז אויך די אחד בתשרי דאס הייסט ווען דו דארפסט געבן מעשרות ווען דו דארפסט געבן תרומות גייט מען נישט מישן זאכן פון פאר תשרי מיט זאכן מיט נאך תשרי. ער זאגט די גמרא תנא איך האב א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט מיר זייער ענליך, די ברייתא זאגט מיר זאלסטו וויסן א' תשרי איז לירקות, למעשרות ולנדרים, דריי זאכן, פאר ירקות, פאר מעשרות און פאר נדרים. איז מ'וויל יעצט צונעמען די ברייתא און לאמיר אביסל בעסער פארשטיין דא. לירקות מאי נינהו? וואס מיינט די ירקות? כ'וואלט פארשטאנען אפשר עפעס א נייע דין לגבי ירקות, ס'דא עפעס א דין אין ירקות וואס דארטן אחד בתשרי שפילט עפעס א ראלע, אויף דעם פרעגט די גמרא מאי נינהו? פון וואס רעדט מען דא? אויף דעם ענטפערט די גמרא מעשר ירק. וואס איך מיין צו זאגן איז מעשר ירק. ס'איז דא א הלכה ביי ירקות דארף מען אויך געבן תרומות און מעשרות. זאלסטו וויסן גיי מיר נישט מישן זאכן פון פארדעם, זאכן פון נאכדעם, גיי נישט מישן פאר תשרי און נאך תשרי.

ווען איך האב גערעדט פון ירק, זאלסטו וויסן ירק איז נאר דרבנן, און דארטן זאגט ער אפילו ביי א דין דרבנן, גיי נישט מישן חיובים פון פאר תשרי מיט אזעלכע וואס זענען נאך תשרי. און איך ברענג דא אויך לגבי תבואה, וואס זיי זענען מעשרות דאורייתא, דארטן זאלסטו אויך וויסן, גיי נישט מישן תבואה פון פאר תשרי מיט תבואה פון נאך תשרי. פרעגט די גמרא אויב אזוי איין מינוט וליתני דאורייתא ברישא, אויב זאגסטו מיר אז מען רעדט דא פון צוויי פארשידענע, מען רעדט דא פון א דרבנן, מען רעדט דא פון א דאורייתא, אויב אזוי דערמאן כאטשיג ערשט דאורייתא, די סדר וואלט געדארפט זיין, ערשט מעשר מיט די דאורייתא דין, און שפעטער דרבנן'דיגע דין. אויף דעם זאגט ער ניין. איידי דחביבא ליה אקדמה, וויבאלד דאס איז אים געווען חביב, דאס איז געווען זיין חידוש, אז ס'איז געווען זיינס א חידוש האט ער עס געוואלט ברענגען ערשט, איז פאר דעם ברענג איך ערשט די דרבנן'דיגע דין, זאלסטו וויסן ביי דרבנן די זעלבע זאך, זאלסטו וויסן דו דארפסט געבן תרומה, דארפסט געבן מעשרות, גיי מיר נישט מישן פון פאר תשרי צו נאך תשרי.

און אונזערע משנה זאגט אז ניין, איך דארף נאר דערמאנען ירקות, נאר דארטן זאלסטו וויסן ס'איז א דרבנן'דיגע דין, און אפילו הכי זאלסטו וויסן גיי מיר נישט מישן פון פאר תשרי ביז נאך תשרי, און איינמאל וואס איך זאג דאס שוין דרבנן, כל שכן בדאורייתא, אז ביי דרבנן קען איך נישט מישן פון פאר תשרי מיט נאך תשרי, אוודאי ביי דאורייתא קען איך אויך נישט גיין מישן. פרעגט די גמרא נאך איין קשיא וליתני מעשר. לכאורה די לשון פון די ברייתא קלאפט נישט אינגאנצן. די ברייתא זאגט אונז תנא לירקות ולמעשרות. מעשרות איז לשון רבים. אבער יעצט האסטו געזאגט מ'רעדט דא פון איין מעשר, מ'רעדט דא פון די דרבנן'דיגע מעשרות פאר ירקות. אויב אזוי פרעג איך דיר וליתני מעשר, זאג נאר מעשר, ס'נאר איינס! וואס גייסטו מיר דא זאגן? אז מ'רעדט פון מעשר, רעדט מען פון די דאורייתא'דיגע מעשר ווייל ירקות שטייט אליינס, אויב אזוי מעשר וואלט נישט געדארפט שטיין בלשון רבים, נאר בלשון יחיד. אויף דעם ענטפערט די גמרא, אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן. ווען די ברייתא זאגט מעשר, מיינט עס טאקע די דאורייתא'דיגע מעשר, אבער זאלסטו וויסן חוץ דעם דגן, חוץ אויף תבן וואס אויף דעם האסטו אויך דעם דין מ'קען נישט מישן פון פארדעם צו נאכדעם, די זעלבע זאך איז אויך פאר מעשר בהמה, גייען מיר נישט מישן פון פארדעם און נאכדעם, האב איך יעצט צוויי דינים, כ'האב א דין לגבי מעשר פון בהמה, כ'האב למעשה אויך א דין לגבי מעשר דגן, האב איך צוויי זאכן, פאסט מיר צו זאגן דעם לשון מעשרות. פרעגט די גמרא וליתני ירק, די זעלבע זאך וועל איך דיך פרעגן אויף ירק, ס'מיינט דאך נאר די ירקות, פשוט די נארמאלע דרבנן'דיגן דין, איז דאס אויך נאר אויף איין זאך געזאגט געווארן אויב אזוי שרייב בלשון יחיד, שרייב די ווארט ירק. און מער ווי דאס, אז מען קוקט אריין אין די משנה גאנץ אנהייב מסכתא, זאגט ער אויך ווען מען רעדט אויף אילן, שטייט נישט לאילנות, ווען עס שטייט לנטיעה, שטייט אויך נישט לנטיעות. איז אויב אזוי דא לגבי ירקות, אויף איינמאל קומט מען זאגן די ברייתא א לשון רבים. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט וליתני ירק, שרייב פשוט לשון ירק. אויף דעם ענטפערט די גמרא תרי גווני ירק, ס'דא צוויי סארטן ירק, דתנן ירק הנאגד משיאגד, ס'דא אזעלכע וואס מ'מאכט, פשוט מ'מאכט מ'איז עס מאגד, מ'לייגט עס אריין אין עפעס א געוויסע זאך, און מ'בינדט עס צוזאם און ערשט דעמאלס האט עס א דין און ערשט דעמאלס ווערט עס מחויב, ושאינו נאגד משימלא את הכלי. זעה איך דארטן, דארטן רעדט מען לגבי ווען באקומסטו חיוב צו געבן תרומות און מעשרות. אויף דעם זאג איך ס'דא צוויי פארשידענע סארטן. איז היות ס'דא צוויי פארשידענע סארטן, אויב אזוי די לשון ווען די ברייתא זאגט אונז ירק, שרייבט נישט בלשון יחיד, נאר מען שרייבט בלשון רבים צו צו דערמאנען ביידע סארטן, צו ס'איז איינס וואס איז נאגד, אדער ס'איז איינס וואס איז נישט נאגד, אויף ביידע זאלסטו וויסן האסטו דעם חיוב צו געבן תרומות און מעשרות, און אז דו האסט דעם חיוב צו געבן זאלסטו וויסן, גייט מען נישט מישן פון פאר תשרי מיט אזעלכע וואס זענען געקומען פון נאך תשרי. אויראיסא.